א גוטן מוצאי שבת קודש פרשת מטות מסעי. כ'האב אים געזאגט אז קען זיין כ'וועל נישט האבן גענוג צייט ארויפצולייגן ערב שבת נאכן קאורט, און כ'האב טאקע נישט געהאט ווייל כ'האב נאך געמוזט ארויספארן אין קאנטרי, אבער כ'וויל יעצט זאגן וואס ס'איז געווען. ס'איז געווען אזוי, מ'האט גענומען דעם לייבין און דער לויער, דער לויער, איך וויל אייך זאגן, אין אמת איך דארף תשובה טון, כ'האב אלץ געזאגט אז אלען דערשאוויץ איז דער גרעסטער ליגנער, עה, אלען דערשאוויץ האט נישט אין די פאדעשוועס, אין די זוילן, אזעלכע ליגנט וויפיל דער לויער זאגט. ס'באקט אויף מעשיות פון פדן ארם און פון פישפיק לאדיין, בקיצור ער האט פראבירט צו דיפעימען דעם בחור פון אלע זייטן, ס'איז נישט געגאנגען, דער בחור האט זיך געהאלטן ביי די מעשה, למעשה איז דא דא א שטיקל זאך וואס ער האט געוואלט דא אריין לייגן אז אזוי ווי ער האט א ברודער און זיין ברודער האט אים געוויזן שמיציגע ווידיאו האט ער געוויסט וואס דאס הייסט משכב זכור אבער טויבענפעלד האט אים קיינמאל נישט געטאטשט, דער ברודער גייט יעצט אויפן סטענד דעם מאנטיג.

און נאכדעם האט ער אים געפרעגט האסט אים יא געגעבן געלט, ער האט געטענה'ט מ'האט אים געגעבן געלט, און ער האט געזאגט מ'האט אים געגעבן, קיצור ס'האט זיך איבערגעקערט די גאנצע שטאט ווייל ער האט אים געוואלט פארדרייען, ס'הייסט ער האט אים געגעבן געלט ווען ס'איז בשעת מעשה, זאגט ער ניין ער האט מיר נאכדעם נאכגעגאנגען און האט מיר אלץ געגעבן געלט, ער האט דאך נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען, סא בקיצור ער האט געמאכט ער האט געפעסט דעם טעסט הונדערט פראצענט, נאר יעצט האט ער געוואלט אנדרייען אז זיין ברודער האט אים געוויזן די ווידעא. איין זאך האט ער יא געהאט א שטיקל טעות וואס ער האט נישט געדענקט וויפיל פענסטערס ס'איז דא אין דעם צימער ווי ער לערנט פאר ווי ער האט אים איבערגעלייגט און געמאכט משכב זכר נו אה דאס האט דער דער פראסיקיוטער געזאגט דו מוזט פארשטיין דו רעדסט דא פון צען צוועלף יאר צוריק ער מוז געדענקען וויפיל פענסטער דארט איז געווען נאכדעם איז ער געגאנגען ער האט אים אויסגעפרעגט פונקטליך וויפיל ברידער ער האט

קען אים געבן אבער ער פארט זייער נישט גוט, ער האט געהאלטן אין איין זאגן תהלים די גאנצע צייט, ס'איז דא א מעשה וואס מ'האט געשווערצט פון ראמעני אויף אונגערן, און ס'איז געווארן א נייע באאמטער, האט ער געזען אז מ'טראגט דארטן ארונות און קיינער וויינט נישט, האט ער עס געעפנט, מ'האט נישט געלאזט, ס'איז אן ארון מ'טאר נישט, מ'האט עס געעפנט, מ'האט געזען ס'איז שווערצערייס, ס'איז גארנישט קיין מתים, האט יעדער אנגעהויבן צו וויינען, האט דער באאמטער געזאגט ווען עטס וויינטס ווען פאר אלעם וואלט עטס נישט געדארפט וויינען נאך אלעם, יעצט האט עטס נישט געוויינט האט מען געזען ס'איז נישט קיין נפטרים, יעצט וועט עטס וויינען.

זיי האבן נאכגעשריגן, ס'איז געווען דארט איינער, ס'איז ער מיטגעקומען, עס ער קומט אלץ מיט מיר, ער העלפט צו אסאך, ער איז געווען דער וואס האט געזאגט אז לייבי זאל גיין צו די פאליס, לייבי האט נישט געוואוסט וואו צו גיין, האט ער אים מיטגענומען, איז דער דער לויער האט געוואלט זאגן אז ער האט אים גאר איינגערעדט, מ'האט אים פארהערט אויף די טעלעוויזשן אז ער זאגט א שיינע דרשה, קיינער האט אים נישט איינגערעדט, איך האב אים נאר גענומען ווייל ער האט נישט געוואוסט וואו צו גיין. עניוועי ס'איז נאך דא, ס'עט נאך ארויסקומען דא פון רפואה פון די גרויסע רפואה מעדיקל אז ער איז דארט אויכעט גראד געגאנגען נאכדעם ווען מ'האט אים מאלעסטעד און זיי האבן עס נישט איבערגעגעבן ווייל זיי האבן געזאגט ביי אונז געט מען איבער פארן רב נישט פאר די דאקטוירים ס'גוט ס'פארט אזוי ווי עס דארף צו זיין און די חברה די סקווערע זענען מורא'דיג אנגערייגט גערעגט, זיי שרייען, זיי שעלטן, זיי טוען, נאר הער אויס, סטיקס ענד סטאונס וויל ברעיק מיי באונס באט נעימס וויל נעווער הארם מי, שרייטס וויפיל עטס ווילטס, אבער עטס זאלטס מאכן שווין נישט מיט מיר אויכעט, ווי יענער האט געזאגט, יענער האט געזאגט אזוי, ווען ר' נחמן פון ברסלב איז ארויס פון די תפיסה, איז מען אים געקומען זאגן, פון פעטערבורג האסטו דיך געראטעוועט, אבער פון פעטער ברוכ'ל האסטו דיך נישט געראטעוועט, פעטער ברוכ'ל האט נאך מיט דיר א גאנצן שמועס, ס'איז געווען ר' ברוכ'ל מעזשביזש. על כל פנים, דאס זאג איך ענק אויכעט. עטס האטס נאך א פראבלעם, עטס האטס מיך אויך געסטראשעט, עטס גייטס אנצינדן דעם נורסינג האום וואס מיין טאטע איז דארט, ס'איז געקומען אריין א מנין פון רשעים, זיי האבן מיר נאכגעשריגן און נאכגעשפעט פאר גארנישט, כ'מיין וואס בין איך, האב עפעס מיט ענק, עטס האטס עפעס מיט מיר, עטס האטס ענק געוואלט דארט אריינעסן, זאלטס ארויסווארפן דעם מנין, און וואס דער רבי האט נישט פארגינען, האטס אנגעהויבן מיט מיר מיט מיין טאטן, מיין טאטע לעבט שוין נישט היינט, איך מאך א געהעריגן א געהעריגן קעיס פון דעם.

צייטונג האט ארויסגעשטעלט די וואך גייט רעדן מאנטאג לעיזער וואלף האגער אז אין א צייט ווען ס'איז דא א הסתר פנים וויאזוי מ'זאל זיך אויפפירן. כ'האב געוואלט פרעגן לעיזער וואלף האגער די שייגעץ טמא וואס דו ביסט, דו ביסט געגאנגען פאר א גרענד דזשורי און דו האסט געזאגט אז שלמה אהרן קעלנער האט פון דיר געהייסן אז מ'זאל ברענגען געלט פון די לעבאוויטשעס, דו אליינס האסט געזאגט דריי חדשים פארדעם, די לעבאוויטשעס האבן געזאגט גיי אפער אים געלט. האט ער געזאגט ער איז אזא משוגענער איך האב אים געאפערט שוין פינף מאל ער וויל אפילו נישט הערן ער לאכט פון געלט נאכדעם ביסטו געגאנגען פאר א גרענד דזשורי? דו גייסט אונז לערנען וויאזוי ס'עט זיין אין א צייט ווען ס'עט זיין א הסתר פנים? ס'איז א מורא'דיגע זאך ס'איז דא די די דעם פארשטארבענעם דער פנחס שלום'ס קינדער איינעם האט מען געגעבן בארא פארק שרייט ער געסט מיר בארא פארק פאר יעדן איינעם האט מען געבויט אזא גרויסע שול אין וויליאמסבורג און אין מאנסי פאר שרול האגער איז בעיסיקלי פנחס שלום איז דאך דער בכור. איי ער איז געווען א אפגעריסענער אייזל, אבער זיינע קינדער זענען נישט קיין אייזלעך. קומט זיך זיי די ירושה פונקט אזוי ווי ס'קומט זיך פאר שרול האגער. זאגט שרול האגער איך גיב דיך דאך בארא פארק. זאגט ער בארא פארק געסטו מיר? אין בארא פארק איז דאך שוין דא איינער, ס'איז דא לעיזער וואלף. זאגט ער לעיזער וואלף איז אזא בהמה אז. ער וועט דיר נישט שטערן גארנישט, ער וועט זיך פירן זיין קרעמל און פארטיג. אז וויל איך דיר זאגן, פנחס שלום'ס קינדער, דיין טאטע האט געזינדיגט, האט מיך באליידיגט פאר גארנישט, ארויסגעווארפן פון אלע שילן, אזוי ווי איך האב נישט קיין שול האט ער אויך נישט קיין שול און עטס האטס אויך נישט קיין שול, נאר איין זאך, ישראל האגער'ן מוזט עטס נאך אנהאלטן, דער טאטע איז געווען שוין אלט און האלב בלינד און פארקאלעכט, עטס מוזטס נאך אנהאלטן. ס'איז ענקער ירושה. און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, מען קאלט מיך לעצטנס אפ, מען וויל אריבערקומען צו מיר, מען וויל רעדן ווער די פרוי איז וואס מען האט געטאטשט בהוד יפיה, ווער די בחורים זענען, איך האב אלע נעמען געזאגט, אחוץ די פרוי'ס נאמען זאג איך נישט ווייל זי איז א וויקטעם, אבער די פייז מיט די רייס, איך האב אלעס געזאגט, עטס ווייסט ווער זיי זענען, יעצט מיין האטליין איז נישט געמאכט אז שרול האגער זאל ארויספליען און מען זאל ארייננעמען פנחס שלום'ס קינדער, מיין האטליין איז געמאכט אז ס'זאל זיין קדושה וטהרה, און די איבריגע שטותים וואס עטס האטס פאליטיקס, ברעכטס קאפ, דעם רעבן גייט עס יעצט על הפנים, ער איז אייביג געווען פאר זיינע קינדער, ער האט באליידיגט די גאנצע קהילה פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער זענען געווען ראש וראשון פון יעדע זאך, כאטשיג ער האט געהאט קינדער וואס זענען געווען גאר שוואך, געהאט וואויל אויכעט, און יעצט הייבט זיך אן א נייע מעשה אז עטס ווילטס אים אויססטרעיטענען, ער איז א קאראפטעט מענטש פון קאפ ביז פיס, ווער ס'לעבן אים האט אים געדרייט ביי די נאז, סאו יו העוו א פראבלעם מיט סרול האגער, עניוועי. טוטס וואס עטס קענטס אליינס און מישטס מיך נישט אריין און פרעגטס מיך נישט ווער די פרוי איז וואס האט געטאטשט בהוד יפיה, זי גענוג צובראכן זי גייט פאר העלפ, יעצט זאל איך נאך שיקן פרעגן ווער ס'איז די פרוי וואס ס'גייט פאר בהוד יפיה מוז איך פרעגן צו ס'איז אמת, ער וואלט דאך געטאטשט בהוד יפיה, שעים אן יו חזירים דאס איז וויזשניץ? מיין קאזין שלום ראזנבערג זאגט גוט, ווען די רעבע עט צומאכן די אויגן גייט וויזשניץ ווערן צעסלייסט אויף אזא פיי, א פיי א פיצא פיי האט אכט סלייסעס זאגט ער די ערשטע פיר סלייסעס גייען איבערלאזן גאנץ וויזשניץ וויזשניץ, און זיי גייען זיך יעדער דאווענען אין זייער אייגענע שול, און אפילו מ'עט קומען דאווענען אין די שול, מ'האט מיט סרול האגער גארנישט, סא דאס איז די ערשטע העלפט פון די פיי, דאס איז פיר אכטלעך, דאס איז א העלפט, און די אנדערע העלפט גייען זיך שלאגן ביז משיח עט קומען, און די גרעסטע מאס מיגרעישן עט זיין אז ערב ראש השנה עט יעדער אוועקפארן צו מאנסי, יעדער עט זיך טרעפן א נייעם רעב, איז און למעשה איך בין נישט מיט ענק מיך זיך צו שלאגן מיט ענק צו קעגן ענק, איך האב מיט ענק גארנישט. איך האלט ס'איז איין פעיק פאוני פראוד, דער רעבע איז געווען א קלוגער יונג, ער האט געהאט מארמארישע פויערן און גרויסע גבירים זיי אויסגעסאקט און ער האט אריינגעשטעלט זיינע קינדער, און אויף איין פלאץ טויג עס און אויף אפאר פלעצער טויג עס נישט, דעטס אלל איט איז, סאו מישטס מיך נישט אריין. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, דאס איז זייער אז, און דאס איז א חלק פון די מלחמה קעגן פעדאפיילס, עטס ווייסט,

פרייטאג פארנאכטס געט א וואק אריין דער שווארץ דער בדחן דער וואס האט מאלעסטעט א אומשולדיגן בחור האט שוין מאלעסטעט הונדערטער בשעת איך האב געזען די טעסטעמאני ער האט געזאגט אז ווען ער לויפט נאך בחורים ער גראבט נאך זיי וואכן חדשים ביז ער כאפט דאס איז דער בדחן שווארץ עניוועי ער האט געכאפט א מייזעלס בחור בשר הקודש און דער מייזעלס זעט אויס האט נישט געוואלט גיין אין קאורט ווייל ער האט געהאלטן אז ס'וועט אים שאטן צו די מוהלות וואס ער האט דא, מן הסתם די גרעסטער מוהל אין ווילימסבורג, ער האט צוויי קינדער, איינער וואס איז געווען מאלעסטעט און איצט ווייסט מען ביי וועם איז געווארן א חייל, דאס איז דער פון ארץ ישראל דער חייל, און די צווייטער איז נאך א בחור אין קרית יואל, בקיצור ער האט צוגעזאגט דעם טאטן לויט ווי איך הער, אויף דעם נעם איך זיבעצן אהאלב טויזענט דיסקלעימערס, איך הער זאגן ער האט צוגעזאגט הונדערט טויזענט דאלער. און ער האט עס געגעבן, און דער בחור איז דיסטורבד, האט ער אים געזאגט ער זאל זיך גיין לערנען סייקאלעדזשי, און ער באצאלט עס אויך, און ממילא דרייט ער זיך ווייטער אין די גאס, קודם וויל איך ענק זאגן עטס ווייסט וואסערע עוולה ס'איז אז מ'זעצט נישט איין א חזר, ווייל עווענטשעלי גייט ער דעמעדזשן יעדן איינעם ארום און ארום, און מענטשן כאפן דאס נישט, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז דו לאזט דעם חזר גיין אין די גאס,

זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט ס'איז ליגנט וואס זיי זאגן ס'איז בלאף אין זכור את יום השבת לקדשו מען האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס די בחורים נעבעך וואנדערן ארום שבת וויי וויי וויי וויי איך באקום די טעלעפאן קאלס ס'איז בעסער ווי ס'איז געווען איך זאג נישט אבער ס'איז נאך אלץ נישט גוט עניוועי איז געקומען דער בדחן שווארץ און ער קומט אריין דארט ווי איך בין. און שוין, ס'קומט צו מעריב, צו קבלת שבת, איז דא דארטן א משפחה וואס הייסן פרידמאן, דאס איז יצחק פריד'ס אייניקלעך. יצחק פריד'ס אייניקלעך האבן דארט אפאר באנגעלאוס, און זיי שיקן אים צו צום עמוד, און דער גבאי שרייט וואס שיקסטו אים צו, ווייל דער גבאי ווייסט זיין היסטערי, און אז זיי האבן געוואלט ווייזן, ניין, נחום ראזנבערג איז דא און ער וועט דאווענען דא מיט אים, איך בין ארויסגעגאנגען, איך האב נישט געדאווענט, איך בין אן אבל, איך זאג קדיש נאך מיין מאמע'ן, האב איך געזאגט מיין מאמע דארף נישט אזא קדיש. ברויך עס נישט האבן. און בייטאג שבת בין איך שוין טאקע געגאנגען אויף חבד, איך בין שוין נישט געבליבן דארט מיט די שקצים. נאר וואס, איך האב דאך אזויפיל געטון, איך בין צוגעגאנגען אין שול צו יעדן איינעם, איך האב געזאגט אזוי, קענסט דאווענען, קענסט נישט דאווענען, די מארגן זאלסטו דיך נישט לייגן שלאפן ווייל דא דא א חזר אויף די פרעמיסעס. עניוועי, יעדער האט אנגעהויבן צו זען וואס דא גייט פאר, און געוואויר געווארן אז ער איז טאקע א חזר, האט מען אים געווארנט אז ער זאל נאר ארויסגיין פון יענע טיר, בית המדרש איז דא א טיר וואס גייט ארויס אויף די סטריט, און מען דארף נישט דורכגיין די באנגעלא, מען זאל דיך נישט זען אין די גאנצע באנגעלא קאלאני, האט דאך דער עולם געמיינט אז מען האט אים געווארנט, דאס מיינט דאך שוין יש דברים בגו, משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, העי איך האב דאך שוין געווארנט אז זיי זאלן נישט צוגיין נאנט צום בארג, ס'הייסט אזוי, משה רבינו געווען זיכער אז ער האט געווארנט און די אידן פאלגן, אים האט מען געווארנט ער זאל נישט אריינקומען אין די פרעמיסעס, אכטע אינדערפרי האט מען אים געטראפן שווימען ביי אים צום מקווה, מקווה האמער נישט, מען האט א סווימינג פול, איר הערט וואס דא גייט פאר? ס'איז געפערליך. איך בין שוין זיבענע געגאנגען אויף חבד צו זאגן מ'זאל שטעלן א שומר אז זיי האבן א מקווה אפן טו די פאבליק און מ'זאל וויסן אז דא קומט א וועלטס חזר סא די פרידמאנישע דאס איז יצחק פריד'ס אייניקלעך האבן געוואלט ווייזן אז ווען מ'זאגט זיי דאווענען דאך דא אין קליימער איז דאך דא דא חזקי טייטלבוים דער מוהל חזקי טייטלבוים איז א מוהל איר הערט וויאזוי ס'ארבעט חזקי טייטלבוים איז דער מוהל ביי אים אין משפחה טאטשט מען א שוועגערין און פאפא רב קריגט הערפיס. כ'האב געוואלט וויסן וואס חזקי גייט קריגן. עניוועי, זיי ווילן ווייזן, דער בית מדרש וויל נישט אריינלייגן קיין ווידיא, אז זיי האבן ווידיא טאמער איינער האט זיי באפאלן, אבער טאמער איינער טאטשט חזיריי, ווער? דער שמש חזקי ראזנבערג געווען דער גרעסטער מניוול האט געהארגעט הונדערטער קינדער, היינט קומען נאך קינדער און מיר זאגן, עס איז געווען יעצט א אינגערמאן זאגט ער מיר איך וויל דיר זאגן וואס ער האט מיט מיר געטון, זאג איך אים פוי איך וויל אפילו נישט הערן, זאגט ער דו וועסט נישט גלייבן.

ביז משיח קומט. ער האט עס געטון אן עקסעלענט דזשאב האט עס אים צוגעשיקט נאר מיר האט עס נישט וויי געטון ווייל מיינע קינדער זענען נישט אין די קעמפ ווען מיינע קינדער זענען אין די קעמפ נעם איך מיין קאר אום שבת איך פאר צום שעריף איך ווייס ווי די שעריף וואוינט די ראביי אין סאוט פאלסבורג ארבעט אויכעט פאר די פאליס און ער איז א פרענד מיינער אבער ער איז קעגן מאלעסטינג וואלט איך אראפגעפארן און איך וואלט געזאגט זאלסט וויסן קום רימאוו דעם מענטש כאטשיג מען האט אים נאכנישט פראסעקיוטעד און קען זיין מען וועט אים נישט פראסעקיוטן נאר ער האט אליינס געזאגט אז ער האט מטמא געווען הונדערטער בחורים, אזוי ווי ער כאפט א בחור קען ער נאכפארן ביז מאנראו און ביז טשעסטער ניו יארק און אפילו ביז מאנטריאל, אזוי האט ער געזאגט אין די טעסטעמאני, קען זיין ער גייט פאר העלפ, דאס העלפט גארנישט, נישט א מענטש וואס ער טוט עס אזויפיל יארן, עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן, אונז זעמער בהמות, אונז ווייסן נישט ווי די חברה ארבעטן, ער דינגט א דירה, ווי האט ער עס געדינגען, נישט ביי אונז, ער האט עס געדינגען ביי טובה ראוזן, טובה ראוזן האט דארט א באנגעלאו קאלני, זאג איך אים פון טובה ראוזן האסטו דאך דא סאטמאר קעמפ, גיי אין סאטמאר קעמפ און הייב אן מיט די קינדער דארט. דאס איז ר' אהרן'ס קעמפ, דאס איז די מיידלעך, דארט טוט ער נישט גיין, קומט ער דא ערגעץ אין העפי פעיסעס, ווער ביסטו, ווי ביסטו דא צו קומען, און פארוואס רעד איך דערפון באריכות, ווייל איך וויל רעדן דערפון פאר איין זאך, אז דער עולם זאל פארשטיין, און דער עולם זאל וויסן, אז די חזירים זענען קלוגער פון אונז, און. מעני יערס עדווענס, און טאמער ביז יעצט האב איך אלץ געזאגט אז מען דארף וואטשן די קינדער, מען דארף וואטשן אהער, מען דארף וואטשן אהין, יעצט זע איך א נייע זאך, ווען דו האסט א באנגעלאו קאלעני דארפסטו וויסן ווער ס'קומט פאר געסטעריי צו וועם, אפילו ער האט נישט דארטן א באנגעלאו, קען קומען צו א שוואגער, קען קומען צו א ברודער, דו ווייסט נישט וועלכער חזיר ס'וועט זיך דארטן אנרוקן, און עס וועט קומען אינמיטן טאג און א יעדער גייט שיין שלאפן האט ער הונדערט צוויי הונדערט קינדער פאר היז דיספאוזעל, און אז ער ברויך קען ער דערטרענקען אין וואסער אויך, אזוי ווי כ'האב ענק שוין פארציילט ס'איז געווען אין. קרית צאנז און אין אנדערע פלעצער, אין נתניה, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין דזשאוק די זאכן, די חברה זענען קלוגער פון אונז, געט ער זיך א ריק אן דארטן ווי איך האב א באנגעלאו פלאץ, און ער שטעלט זיך צו צום עמוד אויכעט, קען זיין ער האט מיך נישט געזען פארדעם, און איך האב אים אויך נישט געזען, איך וואלט ווען געמאכט קולות, נאר כ'האב עס אזויפיל געטון, נאכן דאווען האב איך ארויסגערופן רבותי ס'איז דא א חזיר אין פלאץ, און יעדער זאל וואטשן די קינדער, איז למעשה איז ער ארויסגעגאנגען, אבער ער איז שוין אכט אזייגער געקומען שווימען אין סווימינג פול כאילו ס'איז א מקווה. ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר און יעדער לאזט עס צו. דער בער מייזליש האט געכאפט אפאר טאלער און האט באגראבן זיין זון. זיין זון וועט זיין אמאל א מענטש? קיינמאל אין לעבן וועט ער נישט זיין קיין מענטש. ס'דא דא דער לעזער וואלף וואס ער גייט. ער איז עדווערטייזט אז ער גייט רעדן דא פאר די שיעורי תורה. ער איז אמאל געפארן אויף ארץ ישראל און אינמיטן די נאכט האט ער געהערט עפעס ס'קראצט עפעס אינדרויסן. איז ער ארויסגעגאנגען האט ער געזעהן ווי א בחור מאכט משכב זכר פאר זיין זון. קיצור ער איז געגאנגען האט צוזאם גערופן דעם עולם מ'האט יענעם אנגעקלאפט אפאר וואכן איז ער געווען קראנק אבער לעיזער וואלף האט נישט גענומען קעיר פון זיין זון, זיין זון איז היינט קראנק לעיזער וואלף טוט זיך אויף א מזל כ'האב יענעם נישט איינגעשפארט ער איז היינט א וואוילער יונגערמאן, יענער יונגערמאן איז וואויל אבער וואס איז מיט דיין זון און וואס איז מיט דיר מיט דיינע אלע גניבות עפעס פארסטו מער צוויי מאל א וואך לעצטנס אויף ארץ ישראל מ'זעט פיקטשערס ווי דו זיצט מיט טובי' חוטה זונטאג מאנטאג און מ'זעט ווי דו ביסט דא ביי ביי א חתונה, צו אפשר ווידער אנגעהויבן מיט די געשווערצערייען מיט די געלט וואס דו האסט אמאל געהאנדלט, אויב וועגן דעם האסטו זיך באזעצט אויף ארץ ישראל דעמאלטס, עס האט געהייסן דו ווערסט רב דערווייל ווייל עס איז געווען פול מיט שווארצע געשעפטן, עס איז אזא שאנדע וואס דו טוסט, און דו ביסט געגאנגען דאס גענומען און דאס געוואלט פארקויפן, אויספארקויפן פאר די ליובאוויטשערס, דעם ר' שלמה אהרן קעלנער, איך זאל דיך פרעגן א זאך. דעמאלטס איז געווען אזא גרויסער הסתר פנים, דו האסט טאקע שוין נישט געהאט קיין פרנסה, דו גייסט אונז לערנען בשעת הסתר פנים וואס צו טון? דו שמוציאן וואס דו ביסט, ביסט אזא פערד, ער איז געגאנגען אמאל, ער איז געווארן רב פון לעיקוואוד, וויזשניץ, איז ער געגאנגען צו יעדן רב דארט, חסידישע, ליטווישע, איבעראל האט מען אים עפעס געוואלט רעדן, מען האט נישט געקענט מיט דעם מענטש רעדן, דער מענטש קען נישט און ער ווייסט נישט און ער איז א בהמה. ר' מאטעל האט געהאט א דאזן נייער צו וויפיל ער האט געהאט, איינער איז א בליץ טראפ, דאס איז לייזער וואלף נעבעך א נישט געלונגענער, א גנב, אפגעגנבעט געלטער מיט אלעם, וואט א שעים, און ער גייט אונז נאך לערנען בשעת הסתר פנים וויאזוי די זאך גייט אויסזעהן, וויאזוי מען קען זיך האלטן, מען גנבעט אפאר דאלער און קען מען זיך האלטן. זאגט מיר איינער, ער האט געשיקט א שליח, ער וויל זיך איבערבעטן פארוואס ער האט נישט געוואלט העלפן מיין מאמע'ן, איך ברויך דאך נישט דיין הילף, דו ביסט נישט קיין איינציגער, איך טענה, פארוואס גייט איך זעהן יארן ארום יארן, אפאר יאר ארום, וועט די גאנצע שפיטאל פון מאונט סיני אונטערגיין, זאג איך, פרעגט מיך איינער פון וואו ווייסט דו, זאג איך, אז אזא משוגענער ווי לייזער וואלף איז א ליעיזאן, קענסט דיר שוין פארשטעלן וויאזוי עס וועט אויסזעהן, איך האב גענומען אן אנדערן, איך האב גענומען גראדע דיינס א שוואגער, ער האט מיר זעהר פיין געהאלפן, צוגעשטעלט דאקטוירים, ווייל דער דאקטאר פון מיין מאמען איז אויך געשטארבן, איז למעשה, ווער ברויך דיך האבן? דו האסט צוגעשטעלט דאקטוירים פאר דיין מאמען און דו האסט זי געהארגעט אויף טויט. האסט געהאט קיין רעכט דאס צו טון. קיינער האט נישט מיטגעהאלטן, נישט דער סקווערער רבי דיין פעטער, און נישט די גאנצע משפחה, און נישט דיין טאטע. וועם האסטו צוגעשטעלט פאר דיין ברודער פנחס שלום? דו האסט אים געוואלט דערהארגענען ווייל דו האסט געוואלט איבערנעמען בארא פארק. מען האט נישט געטארט מאכן אן אפערעישן, וואלט ער זיך געפלאגט אביסל, ס'וואלט גארנישט געווען. און דו טוסט קוק, ווילסט איך זאל דיר יעצט מוחל זיין וואס דו האסט געטון צו מיין מאמע און דו האסט נישט געוואלט געבן קיין הילף קודם האב איך געהאט הילף אן דיר, און דאס רשעות דאס ווייזט ארויס אז דו ביסט א האגער, דעטס אלל ס'ווייזט ארויס, א רשע ווי דיין טאטע, דיין טאטע האט אויך נישט געהאלפן וועם ער האט נישט געוואלט, כאטש ער האט זיך געמאכט דער פרומער, און ער איז געווען א ווילדער הונט, ער האט באגראבן מענטשן פאר גארנישט ווער ס'איז נישט געשטאנען מיט אים, כ'גיי נישט יעצט אויסרעכענען אלע זיינע היסטאריס. און דו ביסט א ריכטיגער האגער, איך קען דיר זאגן, דו וואלסט געפיט צו זיצן אויף דיין טאטנס פלאץ, די חילוק איז נאר, היינט קוקט נישט דער עולם אויף אזאלכע ווילדע משוגעים, און היינט וואלט דיין טאטע אויך געווען אן אויסגעשפילטער מענטש, ער איז נאר אן אלטער איד, פארט שוין די באן. עניוועי. כ'האב אן ערנסטע סאספעקט אויכעט, דער בחור זאגט, כ'וויל נישט גיין באריכות גרעפיק, נאר ער זאגט ער האט אים אריינגענומען אין זיין לערן צימער, האט דארט א טיש מיט ספרים, און ער האט אים אראפגעלייגט אויפן טיש, מיטן קאפ אראפ, האט אים אראפגעצויגן די הויזן מיט די אונטערהויזן, און דער בחור זאגט אז ער האט אים אריינגעשטופט זיין פינגער. איז איך האב א גרויסע סאספעקט די אפשר כאפט נישט דער בחור האט אים אריינגעשטיקט זיין ערווה. אין קאורט איז נישט קיין חילוק, אין קאורט איז די זעלבע דזשעיל וואס ער קריגט פאר שטופן דעם פינגער קריגט ער פאר שטופן די ערווה, נאר איך האב מורא ער האט מיט אים געמאכט נעבעך משכב זכור, נאר דער בחור איז צו געווען נאאיוו צו כאפן דעמאלטס וואס דאס איז און אפשר נאך יעצט אויך נישט. ווייל אז ער ליגט מיטן קאפ אראפ אויפן טיש, און וויאזוי קען ער זען וואס יענער שטופט אין אים אריין? האט זיך אים צוגעדאכט ס'איז א פינגער, ער האט נישט געכאפט אז ס'איז געווארן א קישוי, ער האט אים אריינגעשטופט די מעשה. סא ער איז נאך גאנץ לאקי. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און דאס טוט מען מיט אן אכט יעריג יונגל? אנבעליוועבל! דאס איז טשערנאבל! דער הייליגער טשערנאבלער האט זיך נישט אוועקגערוקט פונעם דרך פון טשערנאבל, מ'דארף זאגן קץ משיחיה! קץ מוז מען זאגן, נישט וועט משיח חלילה נישט קומען. יא אזוי זעהן מיר אונז אויס, ס'איז גוט אונז זעמיר גוט און צו און אויף צרות. הא אזא רבי א רשע א סמך מם'ניק אן ערב רב'ניק. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, יעצט הייבט עטס ערשט אן צו פארשטיין וואס דאס הייסט אז מ'דארף לערנען די קינדער. ער מיינט ער האט אים אריינגעשטופט די פינגער, די פינגער איז נישט אזוי געפערליך ווייל ס'איז נישט קיין איסורים, ס'איז נישט קיין איסור תורה, ס'איז א איסור צו זיין חזיריש ווי קומט צו צו זרע לבטלה, אבער טאמער שטאטס דעם פינגער שטופט ער אים ווען אריין זיין אבר, זיין אות ברית טומאה, נישט אות ברית קודש, שטופט ער אים אריין, איז זענען זיי ביידע חייב כרת. יעצט. פונקט אזוי ווי דארפסט לערנען א קינד ווען ער ווערט דרייצן אז ער מוז פאסטן יום כיפור, דארפסטו אים לערנען דא אויכעט, דארפסטו אים לערנען אז יענער שטופט דיר אריין די ערווה זיי זייער וואטש אן איינער בייגט דיך אריבער און דו זעסט נישט וואס ער טוט ווייל מען רעדט דא פון כרת, ס'איז א מורא'דיגע זאך און ביז צום היינטיגן טאג ווייסט מען נאכנישט וואס ער האט געשטופט דארט, קען זיין די רבי האט אריין געשטופט דארט, קען זיין די רבי איז געווען אין זיין לערן צימער, מיר האט דערציילט איינער אז ער גייט איינזעצן דעם רבי, מען גייט אים אויפפיקן בקרוב. אז די רבי געווען אין צימער ווען הערשי האט געמאכט משכב זכור די רבי איז אריין געקומען און הערשי האט נישט געסטאפט און די רבי האט עס געזען ווייטער מ'עט זען וואס דא וועט זיך אויסקאכן איך ווייס אליין גארנישט איך ווייס שוין נישט ווער עס איז דארט געווען סאיז א אומגליק יעצט זעט עטס וואס מען דארף לערנען קינדער איך האב ארויף געלייגט א ווידיא מענטשן האבן קאמפלעינט סאיז ווי צוויי בחורים זיצן אין א באס סטעישן זיי ווארטן אויף א באס אין א ווינקל און זיי נעמען זיך קישן איינער דעם צווייטן און נאכדעם מאכט איינער יענעם מציצה, ער בייגט זיך אראפ, ער מאכט אים מציצה, מען זעהט עס נישט גרעפיק אבער מען פארשטייט פונעם ווידיאו וואס דא גייט פאר, דאס איז געכאפט געווארן ביי א פריוואטן מענטש וואס האט געזעהן צוויי בני תורה, בחורים בני תורה, רבותי מען מוז רעדן צו די בחורים, אז מען רעדט נישט דער בחור זיצט נעבעך און ווארט אויפן באס און יענער ווארט אויפן באס און פלוצלינג זיצן זיי נאנט און איינער כאפט אן, מען ווערט צוהיצט, ס'איז זומער, אין ארץ ישראל חמסינ'ס, און ס'איז אן אומגליק. מען נעמט א בחור, מען זאגט לייג דיך איבער, די מינוט וואס מ'זאגט דעם בחור לייג דיך ארויף אויפן טיש, און דער בחור האט נישט מער קיין איי קאנטעקט וואס יענער טוט, קען ער אריינשטופן דארטן א בעזעם, ער קען אריינשטופן זיין פינגער, און ער קען אריינשטופן זיין ערווה, און אמת'דיג זענען זיי ביידע בני כריתות. עניוועי, דאס איז נאר געווען וואס איז געווען אין קאורט פרייטאג, און איך האף מאנטאג נאכמיטאג וועל איך זאגן וואס איז געווען אין קאורט מאנטאג, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, א גוטן טאג.
א גוט יאר, היינט איז דאנערשטאג נאכמיטאג. און איך גיי איבערגעבן וואס איז געווען אין קאורט. אינדערפרי האט זיך אנגעהויבן אז מען האט ארויפגעשטעלט א דאקטערין, א טאפ סייקאלעדזשיסט, זי איז שוין דרייסיג יאר א סייקאלעדזשיסט מיט גרויסע דעגריס, זי הייסט איילין טרעיסי, און זי איז אין לעמאן קאלעדזש אין די בראנקס, על כל פנים זי האט שוין געשריבן ארטיקלען מיט אלעם, און די גאנצע טאג האט זיך געלוינט נאר פשוט אויסצוהערן וויאזוי זי האט אנאליזירט יעדע זאך. דער עולם האט נישט קיין השגה וויפיל יארן און יארן אויף סטאדיס גייט אריין אין דעם סעקשועל אביוז, פארוואס די קינדער קומען נישט פאראויס, פארוואס אזוי און פארוואס אזוי. מורא'דיג. איין פונקט, כ'האב געהערט זייער אסאך גוטע פונקטן, איך וויל מיט איר מאכן קאנעקשאנס, טאמער כ'גיי ברויכן שיקן אמאל מענטשן וואס זיי דארפן העלפ, אבער איינע פון די וויכטיגסטע פונקטן איז געווען וואס זי האט געזאגט, אז זי האט מסביר געווען אז ס'איז דא קינדער וואס מען סטראשעט זיי, און ס'איז דא קינדער וואס מען געבט זיי טשאקאלאדע מיט גוטע זאכן, מען לאזט זיי דרייוון די קאר, די עוועלאן, אזוי ווי ברוך מרדכי, זאגט זי, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי, זאגט זי, א מורא'דיגע זאך, דעם וועם מען סטראשעט האט אייביג א טשיפ אויף זיין שאלדער, ער פילט זיך אז ער טאר נישט פארציילן, דער אנדערער פילט זיך אזוי ווי ער האט מיטגעשפילט מיט די זאך. ממילא האט ער נישט קיין שום ריזען ער זאל גיין נאכדעם פארציילן וואס איז געווען מיט אים, ווייל ס'איז פונקט ווי איינער געט אים א קענדי אין א קענדי סטאר וועט ער גיין דערציילן מ'האט מיר געגעבן א קענדי, און זיי כאפן נישט, זיי כאפן יא בעסער געזאגט ס'איז אין א טיפע סענס אז ווען מ'מאלעסטעט א קינד און מ'געט אים גודי גודי'ס פילט דאס קינד אז ער האט מיטגעארבעט דערמיט, ער פילט נישט ווי יענער האט אים גענומען פון אינדרויסן און מאלעסטעט, ער פילט ווי ער האט מיטגעארבעט און מיטגעשפילט מיט אלעם. בקיצור זי האט מסביר געווען אלע מיני אופנים וויאזוי דאס קומט און וויאזוי מען פארהערט יענעם און וויאזוי מען פרעגט אויס, ס'איז געווען א מורא'דיגע עדיוקעישאנעל סין, זי האט געזאגט די טעסטעמאוני האט געדויערט א לאנגע צייט, נאכדעם האט מען זי קראס עקזעמענט האט געדויערט א לאנגע צייט, און זי האט זייער זייער גוט געארבעט, און נאכאמאל דער. לויער האט געטרייט צו מסביר זיין, טעל מי איף איים ראנג, איז מעיבי דער'ס טווענטי פראסענט אוו טשילדרען לייאינג, זאגט זי נאו אי דידנט סעי דעט, ער האט אלץ געהאט נאמבערס פעקטס און פיגערס, ער איז ארגער ווי נחום ראזנבערג, איך זאג אים ווען ער וועט עפענען א האטליין וועט מען אים טאקע דארפן לייגן אין חרם, ליגנטס מיט לגיונות, נאר גארנישט, איך זעה אז די אלע פראפעשענעלס האבן נישט קיין מורא פאר די לויערס, זיי זענען אויך פראפעשענעלס, און זי האט מסביר געווען ס'איז דא א סוירטן פראסענט וואס זיי זאגן ליגנט אבער און זי זאגט אז באמת, אז צו זאגן אז מען האט געזאגט ליגנט דאס איז כמעט ווי נישט דא, נאר וואס מען צוציוואשט עס, אדער מען סטראשעט אדער מען געט געלט אדער מען טוט די קינדער צו צומישן, אין ארץ ישראל האבן מיר געהאט א פאל ווי מען האט פערציג קינדער געטאטשט נאר ווייל די טאטעס זענען געוואויר געווארן דעמאלטס ווען מען האט געזאגט דרשות, זענען זיי גראדע אהיימגעגאנגען געפרעגט איינער האט דיך געטאטשט און זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן מיט די קינדער ווי געטאטשט וואס געטאטשט וויאזוי געטאטשט האט די פאליס נישט געוואלט אננעמען זייער טעסטעמאני ווייל די פאליס האבן געזאגט עטס האטס זיי אויפגעקלערט זאכן און עס קען זיין ס'איז נישט אלעס אמת סאו דאס זענען זאכן וואס דאס איז ס'מאכט זיך אז די קעיס פאלט ארויס פון זיך אליינס אבער ס'נישט די פשט אז זיי קומען מיט א בלעק ליי, אויסער ס'דא אמאל ווען ס'איז דא למשל מעריטעל פראבלעמס און דער טאטע וויל קאנווינסן דעם קינד אדער די מאמע וויל קאנווינסן די קינד דעמאלטס סאו עס קען זיך מאכן אמאל אז ס'איז נישט אינגאנצן אמת אבער אויף דעם זעמער דאך אונז פראפעשענעלס און מאר אר לעס זעמער אונז כלי און לשרת און אונז כאפט מיר די אלע זאכן סאו ווען איינער קומט דא און ער גייט טעסטיפייען און מ'האט אים אויסגעטשעקט מיט אלעם איט דאז נאט סיעם דעט איטס טרו אז ער גייט זאגן א ליגנט ניין ניין עס זעט נישט אזוי אויס. זי האט אים גוט צו צעוואשן און צו צעווישט מיט אלעם. עניוועי ווען זי האט גענדיגט איר טעסטעמאוני איז זי ארויסגעגאנגען און נאכדעם איז געווען א פאוזע מיט לאנטש און נאכדעם איז אריינגעקומען דער וויקטעם. דער וויקטעם האט אנגעהויבן צו רעדן און כ'האב ענק שוין געזאגט נאכצוזאגן וואס ער האט געזאגט טאר מען נישט ווייל איך דארף אויך זיין אן ערליכער איד און עטס אלע וואס עטס הערטס אויס דארפטס אויך זיין ערליכע אידישע מענער מיט אידישע פרויען. מען קען ענק נישט ווי מען זאגט זאגן וואס ער האט געזאגט ביקאוז איט וואלט בי טו גרעפיק, מיט אלע מיינע האטליינס אינאיינעם האב איך נאך נישט געזאגט וואס מען האט דארט געזאגט, עד כדי כך איך זאג ענק דעם אמת כ'האב נישט אויסגעהערט די גאנצע צייט אויך נישט, ווייל מיין הארץ האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען אז מען זאל דאס טון פאר א יונגען בחור'ל פון אכט יאר, א יונגעלע וואס האט נאך נישט געהאט קיין צייט צו עפענען זיינע אויגן און ער זאל קענען ווי מען זאגט אנהייבן צו לעבן א נארמאל לעבן און מען זאל דאס טון צו אים. און ווער? א עלטערע מענטש, א איד וואס הייסט א תלמיד חכם, ער איז נאמבער טו אין סקווער, נאכן רעבן, ווען די רעבע האט ווען נישט קיין קינדער וואלט מען אים גענימען שטאטס'ן רעבן צו זיין רעבע, א רשע איז ער פונקט ווי די רעבע, עניוועי זענען געקומען ווידער דארטן די די שקצים, געקומען האבן זיי איבער געלאזט שמוץ, כ'געדענק דעמאלטס ווען ס'איז געווען דער קעיס פון וועבערמאן, דער דער דזשאדזש האט זיך באקלאגט מ'האט איבער געלאזט אזויפיל שמוץ, זיי האבן איבער געלאזט ליידיגע באטעלס פון וואסער מיט אלעם, דרעקעס.

הייבט זיך אן די קראס עקזעמינעישאן, עס גייט זיך אנהייבן אז די צד שכנגד, טויבנפעלד'ס לויער, גייט אים אויספרעגן און טרייען צו מאכן א שמאטע פון אים. איך האב ענק שוין געזאגט, מאכטס א שמאטע וויפיל עטס קענטס, ס'איז אנבעליוועבל, לא די וואס מ'האט געטוהן מיט אים, גייט מען נאך מאכן א שמאטע, נאר דאס איז די סיסטעם, כל דאלים גבר און פארטיג, וואס קענסטו טוהן? עניוועי, דאס איז געווען היינט וואס איז געווען אין קאורט. געהערט. מארגן וועט מען געבן בעצם א באריכט וואס ס'גייט פאר, קען זיין אז איך קען ארויף לייגן מארגן ווייל ס'ווענדט זיך ווי שפעט מ'עט ענדיגן, אבער איך האף אז בעצם מוצאי שבת אדער זונטאג אינדערפרי וועט זיין א באריכט. זייטס אלע געזונט האטס א פרייליכן שבת. רבותי איך האב ענק געזאגט אז ס'עט זיין א ספעציעלע אויפנאמע און כ'על ארויף לייגן יעדן טאג מערצעשעם וואס ס'גייט פאר אין קאורט מיט דעם קעיס פון טויבענפעלד משה מנחם טויבענפעלד. פעלד. איז קודם וויל איך ענק זאגן זעמער געקומען אין קאורט אינדערפרי מהאט אלעס צוזאמען געשטעלט נאכדעם האט מען ארויף געשטעלט א ווידיאו וואס מהאט עהם ריקארדעד ווען מהאט עים איינגעזעצט און ער האט געזאגט די גאנצע צייט אלעס וואס ער האט געזאגט דעס איז א זאך וואס איך גיי נישט נאכזאגן יעדע זאך ווייל קודם כל האב איך נישט די צייט און נאכדעם סאיז דאך נישט אינטערעסאנט וויאזוי סאיז צוגעגאנגען דער הלוך ילך. און ס'איז באמת נישט אינטערעסאנט אויף וואס ער ווערט אקיוזד ווייל דעמאלטס גייט עס אריין אין ניבול פה. דער אמת איז ס'איז געזעסן דארטן א צען צוועלף סקווער יונגע לייט כ'האב נישט פארשטאנען וויאזוי זיי קענען דארטן זיצן מיט אזויפיל ניבול פה. איך האב אויך נישט געטארט זיצן כ'בין עטליכע מאל ארויס וועגן דעם. אבער איך וויל ענק זאגן למעשה לאמיר צוגיין צו די זאך. ס'האט געשפילט דארטן, דעמאלטס ווען מ'האט עהם ארעסטעט האט געשפילט א טעיפ פונקטליך וואס מ'האט אים אויסגעפרעגט, און מ'האט אים געפרעגט אהער מיט אהין, און איינע פון די זאכן וואס מ'האט אים געפרעגט איז צו ער קען דעם נאמען, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל ער איז א וויקטים און א וויקטים'ס נאמען זאגט מען נישט, האט ער געזאגט ניין ער קען נישט אינגאנצן די משפחה, בקיצור מ'האט אנגעהויבן מיטן צעדרייען, ווי וואוינסטו, און יענער האט געוואוינט קעגן איבער דיר, ער קען נישט קיינעם, ער געדענקט נישט סקווערער נוסח, איך ווייס נישט און פארטיג, איך כאפ נישט, דער רבי געטס עוועי וויט איט. ווייל ער איז א גענגסטער, אבער דא אין קאורט קען מען אים נישט לאזן געטן אוועי וויט איט, עניוועי גיימער ווייטער, נאכדעם האט מען געמאכט א שטיקל הפסקה, און ביי די הפסקה איז געווען אזוי אז נאכדעם ווען מען האט גענדיגט די הפסקה פון צען מינוט האט מען אנגעהויבן צו שפילן א געוויסן ווידיאו, דארטן האבן זיי געזאגט ווער ס'איז אין בראדקעסטינג, למשל צייטונג שרייבערס, דארט איז געווען צוויי צייטונג שרייבערס, נאך אזאלעכע האבן זיי געזאגט אז מ'בעט זיי זאלן ארויסגיין ווייל דאס טאר נישט ארויסקומען דאס ווערט אוועקגעלייגט שפעטער אין א פייל וואס דאס הייסט סיעלד קיינער קען נישט צוקומען איך קען נישט די געזעצן פונקטליך ס'איז דא אמאל ווען מ'קען יא צוקומען אבער נארמאל קען מען נישט צוקומען צו די פייל שוין בקיצור במילא איך בין אפישעלי נישט קיין בראדקעסטער איז במילא איך זוך מיר אבער נישט קיין צרות מיט די גאווערמענט און בפרט נאך די סקווערע וועלן דאך שוין אנהייבן מיט זייערע שייגעץ שטיק כ'האב שוין געהאט דארטן ביי דעם ריסעס בין איך ארויס איז שוין דורך געגאנגען א סקווער יונגערמאן, און דער סקווער יונגערמאן האט שוין אנגעהויבן צו בונטעווען אויף מיר, זאג איך אים רבי איד, אלעס איז דא ריקארדעד, דאס איז א פלעי גראונד, דאס איז די פארשפיל פון דעם קאורט סיסטעם, ס'איז די פעלד דא, די עיקערידזש, און אלעס איז דא ריקארדעד. געדענק, דו האסט אטאקירט א מענטש פאר גארנישט, וועסט אריינגיין דארטן אין קאורט און איך וועל דיך קומען ארויסנעמען. עניוועי, ער איז אוועק געגאנגען, ער האט פארשטאנען ער טאר דאס נישט טון. למעשה איז איך גיי נישט אנהייבן מיט די חברה, ווייל זיי וועלן נאך זאגן פארן דזשאדזש אז ראזענבערג, ס'איז א פאני זאך, ביי ברוך מרדכי'ס טרייעל איז אויך אזוי געווען, אז ברוך מרדכי'ס לויער האט געטענה'ט אז איך בין, איך קען זיין א וויטנעס פאר די דיפענדענט, פאר ברוך מרדכי, ממילא טאר איך. נישט אויסהערן. אזוי האט ער מיך ארויסגעשטופט אזוי כ'האב נישט געקענט אויסהערן נאר מ'האט מיר שוין נאכגעזאגט אלעס דעמאלטס האב איך אלעס ארויפגעלייגט. איז דא וויל איך נישט אנהייבן די זעלבע מעשה מיט זאגן כ'האב ארויפגעלייגט און ס'אינטרודינג אין דזשאסטיס מיט א מעשה אבער אוידעם ס'איז גוט אזוי. וואו דארט איז געווען וועט מען שוין רעדן אן אנדערטס מאל. למעשה נאכדעם איז געווען די דריטע צענע. די דריטע צענע איז אז מ'האט ארויפגעשטעלט די א דעטעקטיוו און די דעטעקטיוו האט. מען האט געטרייט דעם דעטעקטיוו צו מאכן משוגע און אזוי ווייטער, דרייסיג יארעדיגע דעטעקטיוו האט מען זיך פראבירט משוגע צו מאכן, יעצט וויל איך זאגן ווער ס'געדענקט די טרייעל פון ר' וועבערמאן איז געווען אזוי, ס'איז געווען דארטן עפעס א שיקסע, ז'איז געווען אויסגעטוען האלב נאקעט און זי האט אנגעהויבן צו רייסן אין דעם מיידל אין דעם וויקטעם, זי האט געריסן אין איר עד כדי כך אז איינמאל איז דאס מיידל אראפגעגאנגען וויינעדיג. אבער דער דזשאדזש איז געווען פון די מארינס, דער דזשאדזש איז נישט געווען קיין בהמה, דער דזשאדזש האט געזאגט איך וועל אים שוין לערנען בלק, ער וועט אים שוין ווייזן, דו רייס אריין אין אים וויפיל דו קענסט, אין איר, אין די וויקטעם, וויפיל דו קענסט, אבער פאר יעדעס מאל וואס זי וויינט און פאר יעדעס מאל וואס דו מאכסט זי אנקאמפארטעבל צאלסטו א פרייז, ווי איז דאס געהערט געווארן געבן הונדערט און דרײַ יאר משוגע, ווי איז דאס געהערט געווארן ס'איז אפילו נישט דא אין די פריזן סיסטעם אין אמעריקע הונדערט און דרײַ יאר, ווען איינער איז א רוצח געבט מען אים. לייף, לייף הייסט צוואַנציק יאר? נאר וואס, עס איז געווען צו באצאלן פאר דעם וואס מען האט אינטימידעיטעד די וויטנעס און די וויקטימס. וועגן דעם האב איך געזאגט די גאנצע צייט, איך האב געזאגט פאריגע וואך אויך, משה מנחם טויבענפעלד זאלסט נעמען א לויער וואס זאל אזוי אינטימידעיטן די וויטנעסעס און די וויקטימס אז ווען ס'וועט קומען למעשה זאל יענער ווערן גערעגט און ער זאל פלאצן, ווייל מען האט אים אריינגעפירט שוין אין א מענטל אינסטיטושן און מען האט אים ברוך השם ארויס, סאו בקיצור. טוה עס! און די חברה האבן זיך געפרייט. עניוועי, מען האט אנגעהויבן משוגע צו מאכן, זיי האבן גענומען א גוטן לויער וואס ער הייבט אן משוגע מאכן, ער הייבט אן טעקניקאליטיס מיט זאכן. יעצט דורכצוגיין אלע טעקניקאליטיס איז דאך אויך נישט וויכטיג, די באדעם ליין איז געווען, דער דעטעקטיוו האט אלעס מסביר געווען בטוב טעם ודעת, און נאכדעם האט זי געגעבן אזא פרעג, האט מען געפרעגט דעם דעטעקטיוו, ס'הייסט ווייל איינער איז געקומען קאמפלעינען האסטו אויפגעפיקט א מענטש? האט ער געזאגט יא, ווייל כ'האב אויך געהאט. די דאקטערס ריפארטס, און יעצט רעדט מען דאך נאכנישט פון די דאקטערס ריפארטס, די דאקטערס וועלן קומען עקסטערע טעסטיפייען, אבער האט זי געזאגט יא אויף דעם פיקן מיר אונז אויף מענטשן, אזוי ווי איך האב געזאגט, איך האב ענק מסביר געווען, יעצט גייטס ענק אויסלערנען, יעצט זאגטס אז לייבי איז א מענטל קעיס, פיין, יעצט גייטס נישט טאטשן קיין מענטל קעיסעס אויך נישט, קיינעם קען מען נישט מער טאטשן, דאס גייט יעצט ענק אויסלערנען, נאר גיין לייבי איז אהער, לייבי איז אהין, ער איז א ליגנער, א מענטל קעיס, ווייסטו וואס, אויב ער איז א מענטל קעיס זאלסטו שטיין נאך ווייטער פון אים, ווייל טאמער וועט ער ארויסקומען וועט איר זיין זייער ביטער. נאכדעם האט מען ארויפגעשטעלט א צווייטן דעטעקטיוו, און דער לויער די צד שכנגד, דאס איז משה מנחם'ס לויער, האט אנגעהויבן מיט די אלע משוגענע זאכן אויסצופרעגן, דא שטייט אזוי און דא אזוי און דא אזוי, האט זיי מסביר געווען, ס'איז דא א קאמפיוטער סיסטעם ביי אונז וואס די פאליס נוצן, און אין די זעלבע צייט נוצן עס אויכעט, אויסער די פאליס, נוצן עס נאך אנדערע מענטשן אויכעט, ס'הייסט די קאורט סיסטעם דאס און יענץ, און זי האט מסביר געווען פונקטליך, דאס וואס ס'שטייט דא מיינט דאס, דאס וואס ס'שטייט דא מיינט דאס. נאכדעם האט מען זי געפרעגט, זי האט געמאכט א צעטל אז מ'האט געמאכט א קאל צו משה מנחם, און מ'האט אים אויסגעפרעגט צו ער האט אמאל געטאטשט לייבין, ווייסט ס'איז דא אזא וועג וויאזוי זיי טוען דאס די אינוועסטיגעיטערס, זיי האבן געהאט קשיות דער טעלעפאן יענער טעלעפאן, זי האט אלעס מסביר געווען בטוב טעם ודעת, און שוין, נאכדעם איז מען געגאנגען, מ'האט ארויפגעשטעלט א ברודער פונעם. און ער האט, מען האט אים אויסגעפרעגט אהער מיט אהין, און ער האט אנגעהויבן צו פארציילן פונקטליך אז ס'איז געווען ערב יום כיפור און מ'איז געגאנגען מיטן ווייסן קיטל, די קיטל מיטן גארט, עניוועי, בקיצור האט ער מסביר געווען וואס ער האט אלץ געטון מיטן, רחמנא לצלן, איך זאג עס נישט נאך, רבותי, איך וויל זיין א ערליכער איד, און ווי האט הרב הערשעלע ספינקער געזאגט, איך דארף אויך זיין אן ערליכער איד, עניוועי, למעשה איז און דער לויער. פון טויבנפעלד האט אנגעהויבן משוגע צו מאכן דעם מענטש, ער האט אים געפרעגט און צודרייט געמאכט וואס ער האט געוואלט טון, איז דיפעימען די מענטש האט אים געוואלט זאגן אז אזוי ווי ער איז א גרוש און עס איז דאך נישט באגלייבט אויף גארנישט עטס קענטס דאך די אלע סיסטעמס וויאזוי דאס גייט, עניוועי עס איז נישט וויכטיג, קודם האט ער אים אויסגעפרעגט וועגן סקווער האט ער געזאגט ווי שלעכט דארט איז, קיינער האט דארט נישט ליב, מען פייניגט יעדן אלעס עה, נאכדעם געט ער אים א פרעג ביי וואס ארבעטסטו זאגט ער איך בין א בעקער, ווי האט ער געזאגט ווי, נאכדעם געט ער אים א פרעג. איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ביסט פאר חתונה געהאט צו דו ביסט נישט חתונה געהאט? זאגט ער, דאס איז מיינע פרייוועט זאכן, איך דארף דיר דאס נישט ענטפערן און איך האלט דיר דאס נישט ביי זאגן. בקיצור, איז געגאנגען דער לויער, האט אים משוגע געמאכט נאכאמאל, זאג מיר, דו האסט חתונה געהאט? דו ביסט גע'גט? מען האט אפשר צוגענומען די קינדער פון דיר? דאס האט יעדן אויפגערעגט, ווייל יענער זאגט ער מוז דיר נישט ענטפערן, דארפסטו יענעם נישט משוגע מאכן, נאר דאס איז עס, עטס טוטס גוט, סקווער, יו אר אן די רייט טרעק, יו אר אן די רייט טרעק. עטס פארטס מורא'דיג גוט, מאכטס אים משוגע, עניוועי, נאכדעם פרעגט ער אים די הויז ווי דו האסט געוואוינט ווי ער האט געוואוינט, ס'איז געווען צוויי שטאק, אויף איין זייט האט עה איין משפחה געוואוינט אויף איין זייט האמער אונז געוואוינט, נאכדעם פרעגט ער ווער האט געוואוינט אויף די אנדערע זייט, זאגט ער וואס איז דאס נוגע, ווער ס'האט געוואוינט איז דאך נישט וויכטיג, נאכדעם האט ער געפרעגט ווער נאך האט געוואוינט מיט ענק אין די דירה, בקיצור, זאגט ער וואס איז די דיפרענס, פרעגט ער אים נאכאמאל ווער האט געוואוינט דארט, זאגט ער פאפער רב. יא, ס'איז געווארן נעבעך לעבעדיג פאפער רב, ווי קומט פאפער רב דא אריין אין דעם געשעפט? דזשאסט ביקאוז ער האט הערפיס און ער קען נישט זיין קיין מוהל האט ער דאך נאכנישט געוואוינט אין סקווער, קען קריגן הערפיס ביי זיך אין קהילה אויכעט, עניוועי זעהט אויס אז די דזשאדזש האט נישט פארשטאנען וואס דאס איז פאפער רב און צוויי מאל האט ער עס געענטפערט, נאכדעם האט ער אים צוריק אנגעהויבן צו זאגן זייער שטרענג דער. דער משפחה פון לייב און אים צו זאגן ליסן דו פרעגסט מיך פערסענעל זאכן איך געדענק גארנישט איך וויל נישט געדענקען איך האב דיר געזאגט וואס איך האב דיר געהאט צו זאגן בקיצור און ס'האט זיך אויפגעהערט מ'האט אים אראפגענומען פונעם סטענד און מ'האט אים געזאגט פיין דו האסט שוין געגעבן דיין טעסטעמאני און מארגן גייט זיין מסתמא אם ירצה השם צען אזייגער הייבט זיך אן דער קאורט ס'גייט זיין לייב'ס עד קומען אויפן סטענד און אזוי האט עס אנגעהויבן צו ארבעטן. שוין, ביז יעצט האב איך ענק נאר געגעבן א באריכט, דאס האט גארנישט מיטן שיעור פון די וואך, און עטס קענטס הערן דעם גאנצן באריכט, און עטס וועטס קענען מיטהאלטן. שקויעך.